א גוטן ערב שבת אלע אידן, די וואך איז פרשת שלח, איך וויל זאגן א שטיקל שמועס וואס איז נישט אזוי נישט אזוי מעידזשער אפשר נישט אזא מעידזשער חידוש אדער נישט אזוי ראדיקאל גאנץ א סטענדערד שמועס אבער למעשה איז עס זייער ראדיקאל און זייער

נישט נאר אין עבודת השם אדער וואטעווער מער פנימיות'דיגע רוחניות'דיגע זאכן, און פארדעם דארף מען זייער שטארק מעיין זיין צו מגדיר זיין וואס איז די וואס איז טאקע די איידיע און וויאזוי און וואס מען זעט אז.